בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין דף ה, מיר הייבן אן דף ה עמוד א', נײַנצן שורות פון אויבן, תא שמע, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב בפני נחתם, און ווי מען האט געזען אין די גמרא, א מחלוקת רבה און רבא, רבה האט געזאגט די טעם איז לפי שאין בקיאין לשמה, און רבא האט געזאגט די טעם איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו, שפעטער האבן מיר געזען נעכטן, אז רבה בעצם איז אויך מודה צו רבא'ס טעם פשט רבה איז אויך מודה צו די טעם פון לפי שאין עדים מצויין לקיימו. זאגט יעצט די הייליגע גמרא תא שמע, די גמרא פרעגט א קשיא אויף רבה, דבעא מיניה שמואל מרב הונא, שמואל האט אן איבעיא געפרעגט פון רב הונא, שנים שהביאו גט ממדינת הים, צריכין שיאמרו בפנינו נכתב בפנינו נחתם, או אין צריכין. פשט שמואל פרעגט פון רב הונא וואס איז די דין ווען צוויי מענטשן ברענגען א גט צוזאמען ממדינת הים, דארפן זיי זאגן בפנינו נכתב בפנינו נחתם, צו נישט? אמר ליה, האט רב הונא געענטפערט, אין צריכין זיי דארפן נישט, פארוואס? ווייל ומה אילו יאמרו בפנינו גירשה, מי לא מהימני, פשט וואס וואלט געווען ווען צוויי עדים קומען אריין אין בית דין און זיי זאגן עדות אז די פרוי איז גע'גט, וואלט מען זיי דען נישט געגלייבט? אוודאי וואלט מען זיי געגלייבט, איז די זעלבע זאך דא, גלייבט מען זיי אויך, פשט, זיי דארפן נישט זאגן בפנינו נכתב בפנינו נחתם, יעצט, בעצם, ווער ס'געדענקט דף ב' האט מען געזען, אויך, די גמרא האט געפרעגט דארט וואס איז די חילוק צווישן רבה און רבא, למעשה, האט די גמרא געזאגט איינע פון די חילוקים, איז ווען צוויי עדים ברענגען א גט צוזאמען ממדינת הים לויט רבא, דארפן זיי נישט זאגן בפנינו נכתב בפנינו נחתם פארוואס? ווי רש"י דארט האט מסביר געווען, ווייל טאמער די מאן עט קומען מערער זיין, עלן די צוויי עדים עס קענען מקיים זיין. יעצט לכאורה ווי שטימט עס? דא זאגט דאך רב הונא א גאנצע אנדערע טעם, אז ומה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני, איז אזוי שטימט די צוויי, איז ווי די מפרשים זענען מסביר, אז בעצם רש"י דארט האט אויך נישט געמיינט צו זאגן, אז די צוויי עדים עלן שפעטער קומען מקיים זיין די גט, ווייל ווער זאגט דאך בכלל אז די צוויי עדים ווייסן אז די חתימות זענען גוטע חתימות, נאר נישט דאס איז געווען די כוונה פון רש"י נאר וואס דען? די כוונה איז געווען, און ווי שטייט דא אין תוספות ריד אויך, בעצם תוספות ריד איז מסביר דא די תירוץ פון רב הונא, אז פשט איז אזוי, אז ווען צוויי עדים געבן איבער א גט פאר א פרוי, און זיי זאגן אז זיי קומען דא בשליחות פונעם מאן, איז כאילו זיי זאגן דא עדות אז די מאן האט זיי געגעבן די גט, אז זיי זאלן אפגט'ן די פרוי מיט די גט, איז ברגע וואס ס'איז דא צוויי עדים וואס זאגן עדות אז די מאן האט זיי איבערגעגעבן די גט, קען די מאן מער נישט מערער זיין, ווייל וואס איז די מאן מערער זיין, ער וועט זאגן ס'איז מזויף? ער קען נישט שרייען ס'איז מזויף, ווייל האסט דאך דא צוויי עדים וואס זאגן אז ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיי, ברגע וואס די מאן האט עס איבערגעגעבן איז כאילו ער אליין איז אויך מודה אז ס'איז נישט מזויף, איז פארדעם דאס איז דארט אויך געווען די כוונה פון רש"י, פשט, אז טאמער די מאן עט קומען מערער זיין עט מען אלעמאל קענען טרעפן די צוויי עדים, און די צוויי עדים וועלן עדות זאגן דו האסט אונז געגעבן די גט, איז קענסטו מער נישט מערער זיין, קענסט מער נישט שרייען ס'איז מזויף, איז פארדעם דארפן די צוויי עדים נישט זאגן בפנינו נכתב בפנינו נחתם, ווייל דאס אליין אז זיי געבן איבער די גט מאכט אז די מאן קען מער נישט מערער זיין, אזוי האט רב הונא געענטפערט צו שמואל, פירט אויס די גמרא די קשיא, לרבא ניחא, לרבה קשיא. לויט רבא, שטימט זעהר גוט, דער תירוץ וואס רב הונא האט געענטפערט צו שמואל. אבער לויט רבה, וואס רבה זאגט די גאנצע אויפטו פון בפני נכתב בפני נחתם, איז אז ס'איז געשריבן געווארן לשמה, ס'איז נישט די גאנצע אויפטו, ס'א האלבע אויפטו. אבער, דאס איז אויך אן אויפטו. אויב אזוי, וואס א חילוק צו איין מענטש ברענגט א גט, צו צוויי מענטשן ברענגען א גט? פון וואו ווייס איך אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה? איז לכאורה לויט רבה איז אפילו ביי צוויי מענטשן וואלטן זיי אויך געדארפט זאגן בפני נכתב בפני נחתם כדי פעסטצושטעלן אז ס'איז געשריבן געווארן לשמה, זאגט טאקע די גמרא, הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו, פשט, ווי מ'האט שוין נעכטן געזען, אז ס'איז טאקע געווען א תקופה וואס מענטשן אין חוץ לארץ האבן נישט געוואוסט פון די דין לשמה, אבער שפעטער איז אריבער א תקופה וואס יעדער האט שוין געוואוסט. און ממילא איז שוין נישט דא א חשש אז די גט איז געשריבן געווארן שלא לשמה, און ס'איז אויך נישט דא א חשש אז די מאן וועט קומען מערער זיין אז ס'איז געשריבן געווארן שלא לשמה ווייל יעדער ווייסט פון די דין לשמה, און דערפאר טאקע האט רב הונא געזאגט אז זיי דארפן נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם ווייל איך ווייס אטאמאטיש אז ס'איז געשריבן געווארן לשמה. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי חד נמי, אויב אזוי זאג די זעלבע זאך ביי איין שליח, ביי איין שליח זאג אויך אז ער זאל נישט דארפן זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ווייל יעדער ווייסט שוין פון די דין לשמה, און פארשטייט זיך די קשיא איז נאר דארט ווי מען דארף נישט מקיים זיין דעם גט, פשט, באותה מדינה במדינת הים, זאג אז מען דארף נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם ווייל יעדער קען שוין לשמה, זאגט די גמרא ניין, גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו ווי מען האט נעכטן געזען, חזל האבן חושש געווען אז אפשר וועט מען צוריק פארגעסן, און ממילא האט מען געלאזט די תקנה אויפן פלאץ. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי בי תרי נמי, און פארוואס ביי צוויי זאגסטו נישט גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, ענטפערט די גמרא, בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא, און מילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן, צוויי מענטשן זאלן ברענגען א גט איז א מילתא דלא שכיחא, דארט האבן חזל נישט גוזר געווען, אבער ביי איינס האט מען גוזר געווען שמא יחזור דבר לקלקולו, און ממילא ביי איינס דארף מען אוודאי זאגן אין חוץ לארץ בפני נכתב בפני נחתם. איי פרעגט די גמרא, והא אשה דלא שכיחא, ותנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, דאס אז א פרוי זאל ברענגען א גט איז אויך נישט א מילתא דשכיחא, און פון דעסטוועגן זעט מען אז א פרוי דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ענטפערט די גמרא, שלא תחלוק בשליחות, פשט חזל האבן נישט געמאכט א חילוק צווישן שלוחים יעדע מאל אז איין מענטש ברענגט א גט נישט קיין חילוק צו ס'איז א מילתא דשכיחא צו ס'איז א מילתא דלא שכיחא אלעמאל דארף מען זאגן בפני נכתב בפני נחתם ביי צוויי צוויי איז אנדערש איז פארדעם א פרוי אפילו טאקע זי איז א מילתא דלא שכיחא דארף זי זאגן אבער צוויי מענטשן דארפן נישט זאגן איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי בעל נמי טאמער טאקע מ'האט נישט מחלק געווען און מ'האט געזאגט אז אלעמאל ווען איין מענטש אליין ברענגט א גט דארף מען זאגן בפני נכתב בפני נחתם, איז די מאן אליין זאל אויך דארפן זאגן, אלמה תניא פארוואס האט מען געלערנט אין א ברייתא אז הוא עצמו שהביא גיטו, אינו צריך לומר בפני נכתב בפני נחתם אז א מאן אליין דארף נישט זאגן, ענטפערט די גמרא און מ'האט אויך געזען דעם תירוץ נעכטן, טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב בפני נחתם, דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה, השתא מינקט נקיט ליה בידיה, וערעורי קא מערער עליה, פשט די גאנצע טעם וואס מ'זאגט בפני נכתב בפני נחתם, איז טאמער די מאן וועט מערער זיין, דא אז די מאן האלט אליין די גט אין די האנט איז נישט דא די חשש און ממילא ווען א מאן אליין ברענגט זיין גט דארף ער אויך נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף רבה תא שמע, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב בפני נחתם, טאמער איינער האט געברענגט א גט צו ארץ ישראל און ער האט עס איבערגעגעבן פארן פרוי און ער האט נישט געזאגט בפני נכתב בפני נחתם, זאגט די ברייתא די דין איז, אם נתקיים בחותמיו כשר, אז טאמער מען האט מקיים געווען די גט מיט די חתימות פשט אז טאמער עס איז געקומען שפעטער צוויי עדים און עדות געזאגט אז זיי קענען די חתימות איז די גט כשר, ואם לאו פסול טאמער נישט איז די גט פסול. פירט אויס די ברייתא, הוי קומט אויס לא הוצרכו לומר בפני נכתב בפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה, פשט די ברייתא פירט אויס אז עס קומט אבער אזוי אויס אז דאס אז א שליח דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם איז נישט קיין חומרא, ס'א קולא, פשט, וואלסט אפשר געמיינט אז ס'איז א חומרא, אז אפילו ווען ס'קומען צוויי עדים מקיים זיין א גט, דארף דער שליח אויך זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. דא זאגט די ברייתא זעט מען אז ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט קיין חומרא ס'א קולא, פשט, ס'א קולא, אז דו דארפסט נישט צוויי עדים זאלן מקיים זיין די גט, נאר אנשטאטס דעם קענסטו זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אבער טאמער דו האסט נישט געזאגט, נישט געפערליך קען מען עס מקיים זיין דורך עדים. איז פירט אויס די גמרא די קשיא, לרבא ניחא, לרבה קשיא. לויט רבא שטימט עס זייער גוט אז אפילו ווען א שליח זאגט נישט בפני נכתב בפני נחתם קען מען עס מקיים זיין מיט די חתימות, אבער לויט רבה וואס די אויפטו פון בפני נכתב בפני נחתם איז אז עס איז געשריבן געווארן לשמה, און וואס איז מיר א נפקא מינה אז שפעטער זענען עדים יא מקיים די חתימות און נישט מקיים די חתימות, עס איז דאך דא א חשש אז עס איז נישט געשריבן געווארן לשמה, איז לויט רבה זאל מען אלעמאל דארפן זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אפילו ביי אן אופן וואס איז נתקיים געווארן מיט די חתימות. זאגט טאקע די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריער, הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו, אז די ברייתא רעדט זיך לאחר שלמדו, לאחר שלמדו איז מער נישט דא די חשש אז מענטשן ווייסן נישט פונעם דין לשמה. איי פרעגט די גמרא והא אמרת גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו, האט מען דאך געשמועסט אז ס'דא א גזירה, אז אפילו נאכדעם וואס מען ווייסט, איז נאך אלץ דא א גזירה אז מען דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ענטפערט די גמרא כשניסת, פשט, די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי האט שוין חתונה געהאט, זי האט געקריגן די גט און זי האט שוין חתונה געהאט, איז יעצט וואס וועסטו זאגן זי דארף אפלאזן די נייע מאן, ווייל די שליח האט נישט געזאגט בפני נכתב בפני נחתם, און אינ'ם אמת'ן אריין איז די גאנצע זאך סך הכל א גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו, עד כדי כך זאגט מען נישט, מען זאגט נישט פאר א פרוי אז דארפסט דיך גט'ן, אלס א גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, און ממילא פאר דעם זאגט די ברייתא אז זי קען בלייבן מיטן נייעם מאן אבער אין הכי נמי, טאמער זי וואלט נישט געווען חתונה געהאט, איז וואלט נישט געהאלפן דאס אז עדים זענען מקיים די גט, נאר מען וואלט געצווינגען די שליח צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם פארוואס? אלס גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב בפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה, משום דניסת, פשט, וואס האט די ברייתא אויסגעפירט? די ברייתא האט אויסגעפירט, הוי, לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה. וואס איז פשט פון די ווערטער? פשט פון די ווערטער לכאורה איז, אז די גאנצע ענין פון בפני נכתב בפני נחתם, איז א קולא, ס'איז נישט קיין חומרא. פשט ס'א קולא אז טאמער ווילסט נישט גיין זוכן עדים, קענסט אנשטאט דעם זאגן בפני נכתב בפני נחתם, אבער ס'מיינט נישט אז מיט עדים דארפסטו עס אויך זאגן, אזוי לכאורה איז משמע פונעם ברייתא, אבער לויט ווי אונז שמועסט מען דאך יעצט איז נישט אזוי, ווייל א פרוי וואס האט נישט חתונה געהאט איז אוודאי איז עס א חומרא, פשט, אפילו ווען ס'דא עדים וואס זענען מקיים דעם גט דארף מען נאך אלץ אז די שליח זאל זאגן בפני נכתב בפני נחתם פארוואס גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, איז ווי שטימט די לשון פון די ברייתא? זאגט טאקע די גמרא האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, הכי קאמר, פשט די ברייתא האט נישט געמיינט צו זאגן אז די גאנצע תקנה פון בפני נכתב בפני נחתם איז א קולא ס'נישט קיין חומרא ניין אוודאי איז עס א חומרא פשט ביי א פרוי וואס האט נישט חתונה געהאט איז עס נאר איינמאל א חומרא ס'העלפט נישט אז די האסט עדים וואס זענען מקיים די גט דארפסט נאך אלץ זאגן בפני נכתב בפני נחתם פארוואס גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו א חומרא איז עס נאר וואס די ברייתא האט געמיינט צו זאגן אז דא ביי די ציור וואס די פרוי האט יא חתונה געהאט דא קומט עס אויס א קולא נישט קיין חומרא אז וכי תימא להחמיר עלה ולפקה ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז אפשר זאל מען מחמיר זיין מיט די פרוי, אפשר זאל מען איר צווינגען אפצולאזן איר נייעם מאן, איז אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה, אלא להקל עליה, דא ביי די חתונה געהאטע פרוי איז מען מיקל, און מען צווינגט נישט אז איר נייע מאן זאל איר דארפן גט'ן, פארוואס? איי ס'איז דאך דא א גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, זאגט די גמרא טעמא מאי דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה, השתא בעל לא קא מערער, אנן ניקום ונערער עלה, פשט אזוי, אזוי ווי אונז האבן דאך שוין געשמועסט, רוב מענטשן ווייסן פון דעם דין לשמה, מען האט אלעמאל געוואוסט פון דעם דין לשמה, סך הכל געווען א מיעוט, פשט אין אמת'ן אריין איז נישט געווען קיין שום ענין מחמיר צו זיין און צו הייסן זאגן בפני נכתב בפני נחתם ווייל דער עולם ווייסט פון לשמה, נאר וואס פארוואס בכל זאת האבן חזל מתקן געווען צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ווייל טאמער דער מאן עט קומען מערער זיין, ער עט אנהייבן מוציא לעז זיין אויפן גט, דאס האבן חזל נישט געוואלט, און ממילא האט מען מתקן געווען זאגן בפני נכתב בפני נחתם, און ממילא זאגט די גמרא, דאס איז אלץ ביי א פרוי וואס האט נאכנישט חתונה געהאט, אבער ביי א פרוי וואס האט שוין חתונה געהאט, צו גיין זאגן פארן פרוי מוזט יעצט גט'ן דיין נייעם מאן ווייל אפשר גייט דיין אלטער מאן קומען שרייען, וואס איז טייטש אפשר? ער איז געקומען שרייען? ניין, איז לאז איר אפ! און ווי די מפרשים לייגן צו, אז אפילו טאמער די מאן עט באמת קומען שרייען, עט מען דאך אים אויך נישט גלייבן, ווייל, נאכדעם לאחר שלמדו גלייבט מען שוין קיינעם נישט ווען ער שרייט אז ס'איז געשריבן געווארן שלא לשמה, די גאנצע ענין איז דאך סתם אזוי א ענין שלא יחזור דבר לקלקולו, איז פארדעם טאמער די פרוי האט חתונה געהאט לאט מען איר מיטן צווייטן מאן, מען צווינגט איר נישט זיך צו גט'ן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, פשט, די מחלוקת רבה רבא איז שוין בעצם א מחלוקת צווישן רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי וואס קריגן זיך אויף די זעלבע זאך, חד אמר לפי שאין בקיאין לשמה, וחד אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו, אדער רבי יוחנן אדער רבי שי' בר לוי האלטן ווי רבא, אדער רבי יוחנן אדער רבי יהושע בן לוי האלטן ווי רבא פשט זיי קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת. איז וויל יעצט די גמרא א ראיה ברענגען אז רבי יהושע בן לוי איז דער וואס האלט ווי רבה. תסתיים דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, וואס איז די ראיה? ווייל ס'איז געווען א מעשה אזוי, דרב שמעון בר אבא אייתי גיטא לקמיה דרבי יהושע בן לוי, רב שמעון בר אבא האט געברענגט א גט פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל צו רבי יהושע בן לוי, ואמר ליה האט ער אים געפרעגט, צריכנא למימר בפני נכתב בפני נחתם או לא, איך דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם צו נישט? אמר ליה, האט ר' יהושע בן לוי איהם גע'פסק'נט, לא צריכת, דארפסט נישט. פארוואס? ווייל לא אמרו אלא בדורות הראשונים, שאין בקיאין לשמה. דאס אז מען האט מחייב געווען צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם דאס איז אמאליגע צייטן, מען האט נישט געוואוסט פון לשמה אין חוץ לארץ. אבל בדורות אחרונים דבקיאין, אבער היינטיגע צייטן זאגט ר' יהושע בן לוי, דבקיאין לשמה, לא. היינטיגע צייטן דארף מען נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר אז ר' יהושע בן לוי האלט ווי רבה אז די טעם וואס מען זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז לפי שאין בקיאין לשמה, זאגט טאקע די גמרא תסתיים, ס'איז זייער א גוטע ראיה קומט אויס ר' יהושע בן לוי האלט ווי רבה, און ר' יוחנן האלט ווי רבא, פרעגט אבער די גמרא ותסברא זיי מיר עפעס מסביר. און רשי לויט איין גירסא מעקט אויס די ותסברא, ווייל ותסברא פשטות איז א קשיא אויף דאס וואס מ'האט יעצט געזאגט, און ווי מ'וועט שוין זעהן ס'נישט קיין קשיא, פשט דאס איז טאקע קלאר אז ר' יהושע בן לוי איז דער וואס האלט ווי רבה, נאר לויט א צווייטע גירסא רשי זאגט רשי ותסברא מיינט נישט אונז גיימיר פרעגן א קשיא אויף דאס וואס אונז האבן יעצט געזאגט, נאר ותסברא מיינט אז ס'מוז זיין אז ס'פעלט דא עפעס א חלק פון די מעשה פארוואס. ווייל והא רבה אית ליה דרבא, אונז האמיר דאך נעכטן געזעהן אז רבה בעצם איז אויך מודה צו רבא'ס טעם, רבה איז אויך מודה אז די סיבה וואס מ'זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז אויך לפי שאין עדים מצויין לקיימו, איז אויב אזוי וואס איז פשט אז רבי יהושע בן לוי זאגט פאר רבי שמעון בר אבא דארפסט נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם, איך פארשטיי אז היינטיגע צייטן ווייסט יעדער פון לשמה, אבער וואס טוט זיך מיט די אנדערע פראבלעם לפי שאין עדים מצויין לקיימו, און ממילא עפעס מוז דא פעלן, עפעס פעלט דא פון די מעשה, ועוד, נאך א קשיא פרעגט די גמרא, הא אמרינן שמא יחזור דבר לקלקולו, האט מען דאך שוין געזען אז מען האט גוזר געווען שמא יחזור דבר לקלקולו, אז אפילו טאקע היינטיגע צייטן ווייסט מען, אבער מען דארף ווייטער זאגן בפני נכתב בפני נחתם איז ווייטער שווער, וואס עפעס פטר'ט רבי יהושע בן לוי פאר רבי שמעון בר אבא פון צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם? נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא עס פעלט דא א חלק פון די מעשה, אלא רבי שמעון בר אבא איניש אחרינא הוה בהדיה, והא דלא חשיב ליה, משום כבודו דרבי שמעון, פשט רבי שמעון בר אבא ווען ער געקומען צו רבי יהושע בן לוי, איז ער נישט געקומען אליין, ער איז געקומען מיט נאך איינער, פשט ס'איז געווען דא צוויי שלוחים, צוויי עדים. איי, פארוואס זאגט מען נישט וועגן די נאך איינער, מ'זעט נישט נערגעץ אז ס'ווערט דא דערמאנט אז ס'געווען נאך איינער, אלץ די כבוד פון רבי שמעון בר אבא, פשט יענער איז נישט געווען האלב אזוי חשוב ווי רבי שמעון בר אבא, דערפאר דערמאנט מען אים אפילו נישט. אבער בעצם איז געווען דא צוויי מענטשן, איז פארדעם אז ס'איז געווען צוויי מענטשן, דארפן זיי טאקע נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט, אלץ די טעם פון לשמה, איז האט מען געזען די גאנצע סיבה וואס מ'דארף עס זאגן שמא יחזור דבר לקלקולו, ביי צוויי מענטשן דאך א מילתא דלא שכיחא, האט מען נישט גוזר געווען, ווייטער די טעם לפי שאין עדים מצויין לקיימו, האט מען אויך געזען איז נישט שייך ביי צוויי מענטשן, דערפאר האט רבי יהושע בן לוי געזאגט פאר די ביידע מענטשן אז זיי דארפן נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר בפני כמה נותנו לה, פשט, ווען די שליח געבט איבער די גט פארן פרוי, און ער גייט דאס זאגן בפני נכתב בפני נחתם, וויפיל מענטשן דארפן שטיין דארט? ברענגט די גמרא א מחלוקת, ר' יוחנן ר' חנינא, ס'דא א מחלוקת ר' יוחנן ר' חנינא, חד אמר בפני שניים, וחד אמר בפני שלושה, איין מאן דאמר האלט אז ס'דארף דארט שטיין צוויי מענטשן, און די אנדערע מאן דאמר האלט אז ס'דארף דארט שטיין דריי מענטשן, פשט לויט איין מאן דאמר דארף מען זאגן בפני נכתב בפני נחתם, פאר צוויי מענטשן, לויט די אנדערע מאן דאמר דארף מען עס זאגן פאר דריי מענטשן, ברענגט ער די גמרא א ראיה אז ר' יוחנן איז דער וואס האלט ביי צוויי, תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר בפני שניים, פארוואס? וואס די ראיה? ווייל דרבין בר רב חסדא אייתי גיטא לקמיה דרבי יוחנן, וואס איז געווען א מעשה אז רבין בר רב חסדא האט געברענגט א גט פאר רבי יוחנן פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל, ואמר ליה, און רבי יוחנן האט אים געזאגט, זיל הב לה באפי תרי, ואימא להו בפני נכתב בפני נחתם, גיי געב איבער די גט, מאך זיכער ס'איז דא צוויי מענטשן, און זאג בפני נכתב בפני נחתם. איז וואס זעהן מיר דא אז רבי יוחנן איז דער וואס האלט אז דארף זיין צוויי מענטשן, תסתיים זאגט טאקע די גמרא, ס'איז א גוטע ראיה קומט אויס רבי יוחנן האלט אז מען דארף צוויי, און רבי חנינא האלט מען דארף דריי. יעצט וואס בעצם איז דא די מחלוקת צווישן רבי יוחנן און רבי חנינא, וויל די גמרא זאגן אז אפשר די מחלוקת דא, די מחלוקת פון רבה און רבא, לימא בהא קמיפלגי, דמאן דאמר בפני שניים קסבר לפי שאין בקיאין לשמה, און מאן דאמר בפני שלושה קסבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו, פשט מען קען מסביר זיין די מחלוקת אזוי, דער וואס האלט מען דארף צוויי פשט ר' יוחנן, ער האלט אז די סיבה וואס מען זאגט בפני נכתב ובפני נחתם איז לפי שאין בקיאין לשמה, און ממילא זאגט מען פארן שליח גיי זאג בפני נכתב ובפני נחתם פאר צוויי מענטשן, אזוי טאמער דער מאן העט קומען מערער זיין און ער העט זאגן אז די גט איז נישט געשריבן געווארן לשמה, העט זיין דא צוויי מענטשן צוויי עדים וואס וועלן אים קענען זאגן ס'איז נישט אזוי, אונז ווייס מיר קלאר ס'איז יא געשריבן געווארן לשמה, ווייל אונז האמיר געהערט בפני נכתב בפני נחתם, פאר דעם האלט ר' יוחנן מען דארף צוויי, מה שאין כן ר' חנינא האלט מען דארף דריי, ווייל ר' חנינא האלט אז די סיבה וואס מען זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו, איז פשט אז די בפני נכתב בפני נחתם דא איז מקיים די גט, יעצט קיום שטרות, וויאזוי איז מען מקיים א שטר? מען דארף עס מקיים זיין א בית דין, א בית דין איז דריי, דערפאר האלט טאקע ר' חנינא עס דארף דארט שטיין דריי מענטשן, אזוי וויל די גמרא זאגן, פרעגט אבער די גמרא אויף דעם, ותסברא זיי מיר עפעס מסביר, האסט דאך יעצט מסביר געווען, לויט דיין הסבר יעצט קומט אויס אז ר' יוחנן האלט ווי רבה, און ר' חנינא האלט ווי רבא, אבער הא מדר' יהושע בן לוי אמר לפי שאין בקיאין לשמה, ר' יוחנן אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו, והכא היכי קאמר ר' יוחנן בפני שניים, פשט א מינוט צוריק האבן מיר אויך געזעהן אז ס'דא א מחלוקת ר' יוחנן ר' יהושע בן לוי וואס זיי קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת פון רבה רבא און די גמרא האט געוואלט וויסן ווער האלט וואס האט די גמרא א ראיה געברענגט אז ר' יהושע בן לוי האלט ווי רבה קומט אויס ר' יוחנן האלט ווי רבא איז וואס ווילסט מיר יעצט זאגן פארקערט אז ר' יוחנן איז דער וואס האלט ווי רבה ווי שטימט עס ועוד און נאך איז שווער הא רבה אית ליה דרבא האבן מיר דאך געזעהן אז רבה בעצם איז אויך מודה צו רבא'ס טעם לפי שאין עדים מצויין לקיימו איז אויב אזוי וואלט יעדער געדארפט זאגן אז מען דארף האבן דריי מענטשן, ווייל אויף קיום שטרות דארף מען דריי מענטשן. איז די הסבר אין די מחלוקת צווישן רבי יוחנן רבי חנינא שטימט נישט. נאר וואס דען זאגט די גמרא, אלא דכולי עלמא בעינן עדים מצויין לקיימו, פשט אוודאי יעדער האלט אז איינע פון די סיבות על כל פנים וואס מען זאגט בפני נכתב ובפני נחתם איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו ווייל אפילו רבה איז אויך מודה צו רבא. נאר וואס איז די מחלוקת דא, אויב יעדער האלט אז די סיבה איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו זאל יעדער אויך מודה זיין אז מען דארף דריי מענטשן, זאגט די גמרא ניין, והכא בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין קמיפלגי פשט אזוי, מאן דאמר בפני שניים קסבר, שליח נעשה עד ועד נעשה דיין, פשט רבי יוחנן האלט אז אזוי ווי די שליח וואס ברענגט די גט קען עדות זאגן קען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אפילו ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ער קען נישט, ווייל בעצם איז ער אזוי ווי די משלח איז דאך ממש ווי די גוף פון די משלח איז א נוגע בדבר איז אפשר זאל מען זאגן אז ער קען נישט ניין מען זאגט ער קען עדות זאגן, זאגט רבי יוחנן אזוי ווי ער קען עדות זאגן אזוי ווי ער קען זיין א עד קען ער אויך זיין א דיין, איז פשט ס'איז דא דא צוויי מענטשן, זיי מצרף די שליח האבן מיר דרײַ, איז אזוי איז מען מקיים די גט, איז דארף מען נישט מער ווי צוויי אנדערע מענטשן, פאר דעם זאגט רבי יוחנן צוויי איז גענוג, ווייטער ומאן דאמר בפני שלושה קסבר שליח נעשה עד, ואין עד נעשה דיין, רבי חנינא האלט אז א עד קען ער טאקע זיין, אבער א דיין קען ער נישט זיין, און ממילא האלט רבי חנינא אז חוץ פון אים דארף מען באזונדער דרײַ מענטשן כדי צו מקיים זיין די גט, איי פרעגט די גמרא והא קיימא לן בדרבנן דעד נעשה דיין, אונז ווייסן דאך להלכה אז ווען עס קומט צו דרבנן'ס איז עד נעשה דיין, איז אויב אזוי דא וואס ס'רעדט זיך פון א דרבנן, קיום שטרות איז נאר א דרבנן, ווייל ווי מ'האט דאך שוין געזען אז מדין תורה איז ברגע וואס איז דא חתימות אויפן שטר, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, איז פשט אז ס'נאר א דרבנן, זאל יעדער מודה זיין אז עד נעשה דיין, זאל רבי חנינא אויך מודה זיין דערצו, איז וואס דארף ער דריי מענטשן, זאל צוויי מענטשן זיין גענוג, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש, הכא בהא קמיפלגי, דמר סבר כיון דאישה כשרה להביא את הגט, זימנין דמייתא ליה איתתא וסמכי עלה. פשט ר' חנינא האלט, אז היות וואס מען געפינט דאך אז א פרוי קען אויך זיין א שליח פאר א גט, איז היות וואס מען העט ווערן צוגעוואוינט אז צוויי מענטשן איז גענוג איז ביי א פרוי וועט מען אויך זאגן צוויי מענטשן איז גענוג, און ביי א פרוי איז צוויי מענטשן אוודאי נישט גענוג, ווייל א פרוי קען טאקע ברענגען א גט אבער זיין א דיין קען זי נישט, איז כדי מען זאל זיך נישט פארמישן זאגט ר' חנינא מען דארף אלעמאל האבן דריי מענטשן, ווייטער ואידך ר' יוחנן האלט אישה מידע ידעי ולא סמכי עלה, מענטשן ווייסן זייער גוט אז א פרוי קען נישט מקיים זיין א גט א פרוי קען נישט זיין א דיין, און דערפאר זאגט רבי יוחנן מען העט זיך נישט פארמישן, ווען א מאן ברענגט א גט דארף מען נישט מער ווי צוויי מענטשן זאלן שטיין דארט ווען ער זאגט בפני נכתב ובפני נחתם און מען קען אים מצרף זיין צו די אנדערע צוויי. זאגט יעצט די גמרא, תניא כוותיה דרבי יוחנן, ס'דא א קלארע ברייתא וואס דארט שטייט קלאר ווי רבי יוחנן אז צוויי מענטשן איז גענוג, וואס זאגט די ברייתא, די ברייתא זאגט המביא גט ממדינת הים, אז טאמער איינער ברענגט א גט, ונתנו לה ולא אמר לה, בפני נכתב ובפני נחתם, און מען געבט עס איבער פארן פרוי, און ער האט נישט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם, און די פרוי איז געגאנגען און זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן דערווייל, און זי האט געהאט קינדער, יוציא והולד ממזר דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, די מאן דארף איר אפלאזן און די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן זענען ממזרים, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אין הולד ממזר, די קינד איז נישט קיין ממזר, נאר וואס דען, בכל זאת, מען דארף דאך זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, און וואס זאל מען טון, כיצד יעשה, יטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה בפני שנים, ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם זאגן די חכמים נעמט צוריק די גט די שליח זאל צוריק נעמען די גט און ער זאל נאכאמאל געבן די גט פארן פרוי בפני שניים ווען צוויי מענטשן זענען דארט און ער זאל זאגן די מאל בפני נכתב ובפני נחתם און אזוי וועט מען ראטעווען די קינדער און די קינדער וועלן נישט זיין קיין ממזרים אבער על כל פנים פאר מען גייט דא ווייטער זעהן מיר דא קלאר אז צוויי מענטשן איז גענוג האבן מיר דא א ברייתא א ראיה צו ר' יוחנן פרעגט אבער די גמרא דרך אגב סתם אזוי א קשיא אויף די ברייתא ור' מאיר משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והוולד ממזר פשט וואס איז פשט דא אין ר' מאיר? ר' מאיר זאגט אז ווייל מ'האט נישט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם זענען די קינדער ממזרים, און די מפרשים לייגן צו אז בעצם טאמער די פרוי האט נישט חתונה געהאט, זי האט נישט געהאט קיין קינדער, איז ר' מאיר אויך מודה אז די שליח קען צוריק נעמען די גט און עס מאכן נאכאמאל ווי עס דארף צו זיין, צוריק געבן און זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, איז פשט ר' מאיר בעצם איז אויך מודה אז מ'עט גלייבן די שליח טאמער ער וועט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם די צווייטע מאל, און פארשטייט זיך די ערשטע מאל טאמער מ'וואלט געזאגט בפני נכתב ובפני נחתם וואלט מען אים געגלייבט, איז ווי קען ר' מאיר זאגן אז די קינדער זענען ממזרים? פארוואס איז ר' מאיר נישט מודה אז ער זאל זאגן יעצט בפני נכתב ובפני נחתם, און מ'עט אים גלייבן, ווייל ר' מאיר איז דאך מודה בעצם מ'גלייבט דעם מענטש, און וואס פשט אז ער פסל'ט אפ די קינדער? זאגט די גמרא אין ר' מאיר לטעמי', דאמר רב המנונא משמיה דעולא, אומר היה ר' מאיר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, יוציא והוולד ממזר, ר' מאיר גייט דא כשיטתו, אז יעדער וואס טוט עפעס אנדערש ווען ס'קומט צו גיטין ווי די חכמים האבן געהייסן, איז יוציא והוולד ממזר, און דערפאר האלט ר' מאיר די קינדער זענען ממזרים. זאגט די גמרא ווייטער, בר הדיא, בעי לאתויי גיטא, בר הדיא, איז א נאמען פון א מענטש, האט געוואלט ברענגען א גט פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל אלס שליח, אתא לקמיה דרב אחי דהוה ממונה אגיטי, איז ער געקומען צו רב אחי, רב אחי איז געווען די ממונה אויף גיטין אין יענעם שטאט ווי רש"י ברענגט, די גמרא זאגט אין קידושין אז ווער ס'איז נישט קיין מומחה אין גיטין און קידושין טאר נישט האבן א עסק מיט דעם, פשט, אין יעדן שטאט איז געווען א מומחה, איז ר' אחי געווען דער מומחה, איז בר הדיא געקומען צו ר' אחי ער זאל אים זאגן וויאזוי ער דארף זיך פירן, ער גייט דא זיין א שליח, אמר ליה האט אים ר' אחי געזאגט צריך אתה לעמוד על כל אות ואות, דו דארפסט זען ווי מען שרייבט יעדן אות פונעם גט א נישט עסטו נישט קענען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל בפני נכתב מיינט כ'האב געזען יעדן אות. ווייטער אתא לקמיה דרבי אמי ורבי אסי, שפעטער איז בר הדיא געגאנגען צו רבי אמי און ר' אסי האט געפרעגט די זעלבע שאלה, אמרי ליה זיי האבן אים געזאגט ניין לא צריכת, דארפסט נישט זעהן יעדן אות, און ווי רש"י זאגט נאר וואס דען, דארפסט זעהן איין שורה, איי וכי תימא אעביד לחומרא, עסטו וועלן זיין א מחמיר און יא זעהן יעדע אות? זאגן אונז דיך ניין, זאלסט דיך נישט פירן דא לחומרא, ווייל נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים, טאמער דו וועסט דיך פירן לחומרא, ביסטו מוציא לעז אויף אלע אנדערע גיטין, וואס דארט האבן די שלוחים נישט געקוקט אויף יעדע אות, פשט, פיר זיך אזוי ווי אונז זאגן מיר דיר, קוק איין שורה, דאס איז גענוג, קענסט מיט איין שורה אויך זאגן בפני נכתב. זאגט די גמרא ווייטער. רבה בר בר חנה אייתי גיטא, רבה בר בר חנה האט געברענגט א גט פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל, פלגא איכתב קמיה פלגא לא איכתב קמיה, האלב די גט האט ער געזען ווי מען האט געשריבן די אנדערע האלב נישט, אתא לקמיה דרב אלעזר, איז ער געקומען צו רב אלעזר פרעגן וועגן דעם גט, צו ער קען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אמר ליה האט רב אלעזר אים געזאגט אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך, אפילו די שליח האט נאר געזען ווי דער סופר שרייבט איין שורה לשמה איז שוין גענוג ער דארף נישט זען די רעשט, פשט קענסט מיט איין שורה אויך זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, זאגט די גמרא ווייטער, רב אשי אמר, אפילו קן קולמוס וקן מגילתא, ער דארף אפילו נישט זען איין שורה אויך נישט, נאר אפילו ער האט געהערט קן קולמוסא וקן מגילתא, רשי ברענגט צוויי פשטים אויף קן קולמוסא און קן מגילתא, איין פשט זאגט רשי, דאס איז די קול וואס ער הערט ווי דער סופר שארפנט אויס דעם פעדער און שניידט דעם פארמעט, א צווייטע פשט זאגט רשי, אז קן קולמוסא איז ער הערט ווי דער סופר שרייבט, ווייל ווען מען שרייבט אויף פארמעט הערט מען עס, און קן מגילתא מיינט דער פארמעט קנייטש זיך, פשט ער האט געהערט קולות פונעם סופר, דאס איז אויך גענוג ער קען שוין זאגן בפני נכתב, ער דארף נישט זען ממש ווי דער סופר שרייבט, זאגט טאקע די גמרא תניא כוותיה דרב אשי, ס'דא א ברייתא וואס זאגט אויך אזוי, די ברייתא זאגט המביא גט ממדינת הים, אפילו הוא בבית וסופר בעליה, הוא בעליה וסופר בבית, אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו, כשר, פשט די ברייתא זאגט דריי אופנים וואס די גט איז כשר, איין אופן איז אז די שליח איז אונטן און די סופר שרייבט אויפן צווייטן שטאק, די צווייטע אופן איז ווען די סופר איז אונטן און די שליח איז אויפן צווייטן שטאק, און די דריטע אופן איז אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו מען וועט שוין זעהן וואס די דריטע אופן איז, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אין די ברייתא אז אפילו די סופר און די שליח זענען אויף צוויי אנדערע שטאקן, איז דער גט כשר? איז זאגט די גמרא הוא בבית וסופר בעליה, הא לא קא חזי ליה, וויאזוי קען דער גט זיין כשר זענען דאך אויף צוויי אנדערע שטאק ער זעהט דאך נישט ווי דער סופר שרייבט וויאזוי קען ער שפעטער זאגן בפני נכתב בפני נחתם אלא לאו כגון דשמע קן קולמוסא וקן מגילתא נאר וואס דען זעהט מען דא טאקע אין די ברייתא אז דער עיקר איז אז ער הערט ווי דער סופר שרייבט דאס איז אויך גענוג זאגט יעצט טאקע די גמרא לגבי די דריטע זאך וואס מיר האבן געזעהן אמר מר אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו כשר וואס מיינט די דריטע ציור, מאן, אילימא שליח, וואס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן אז די שליח גייט אריין ארויס א גאנצע טאג פשט די סופר שרייבט די גט, און די שליח קומט אריין און גייט ארויס קומט אריין גייט ארויס, אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז די גט איז כשר אז די שליח קען אריבערטראגן אזא סארט גט? פארשטייט זיך אזוי זאגט די גמרא, השתא הוא בבית וסופר בעליה דלא חזי ליה אמרת כשר, נכנס ויוצא מיבעיא, פשט מה דאך ווען די סופר און די שליח זענען אויף צוויי אנדערע שטאק, זאגסטו אז ס'איז כשר ווייל די עיקר איז אז די שליח הערט די קול פונעם סופר ווי ער שרייבט, כל שכן ווען זיי זענען אויף איין שטאק, און די שליח גייט אריין ארויס א גאנצע טאג פשט ער האט געזען ווי די סופר האט געשריבן, איז אוודאי און אוודאי די גט כשר, אלא נאר, סופר, אוודאי רעדט די ברייתא פונעם סופר, פשט אז די ברייתא זאגט אפילו די סופר גייט אריין ארויס א גאנצע טאג, איז די גט כשר. איי פרעגט די גמרא פשיטא, משום דנכנס ויוצא נפסליניה, וואס איז די פראבלעם איז אריין איז ארויס, ווידער ווי ליגט די פראבלעם דא? נאר וואס דען זאגט די גמרא לא צריכה דנפק לשוקא ואתא ס'רעדט זיך אז די סופר איז ארויס ער איז געגאנגען אין שוק אין מארק און שפעטער איז ער צוריק געקומען און ער האט צוגעענדיגט די גט מהו דתימא איניש אחרינא אשכחיה ואמר ליה פשט דא וואלט געווען א הוה אמינא אז אפשר זאל מען חושש זיין אז ווען די סופר איז געווען אין מארק האט ער געטראפן א צווייטע איד און די צווייטע איד הייסט פונקט ווי די ערשטע איד זיין ווייב הייסט אויך פונקט ווי די ערשטע איד איז ער האט געזאגט פארן סופר שרייב מיך א גט און יעצט ווען די סופר איז צוריק געקומען אנשטאטס ווייטער שרייבן די גט פארן ערשטן האט ער געטוישט ער האט געשריבן פארן צווייטן פשט ס'איז נישט לשמה קא משמע לן, דאס איז דער חידוש פון די ברייתא אז מען דארף נישט חושש זיין אויף אזא סארט זאך.